הפלא ופלא, געוואלדיג געוואלדיג, ס'איז נישטא די ווערטער וואס מען קען עס ארויסברענגען, טעמו וראו כי טוב השם, א תענוג רוחני, א תענוג גשמי צו לערנען די שיחה, דער רבי וועט נעמען א רשי שיחה, אפפרעגן אינגאנצן די רשי וואס איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, און דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא, וואס האט רשי'ן געקוועטשט דא, און לויט דעם וועט דער רבי מחדש זיין, יעדן ווארט איז מדויק וואס רשי ברענגט אראפ פון חומש, און וואס רשי איז מסביר, און אפילו וואס רשי ברענגט צום סוף, ברענגט ער דארטן אז ער נעמט עס פון מדרש עט אויכעט ווערן אינגאנצן פארשטאנדיג, און דערנאכדעם, און דאס איז אלס אן די אן די הערות און די ביאורים וואס איז דא אונטן אין די ליקוטי שיחות, געוואלדיגע לאנגע הערות, מיר לערנען נאר דעם פנים פשוט ווייל ס'איז מ'דארף האבן שעה'ן אויף דעם, און צווייטנס וועגן די צייט. און צום סוף וועט דער רבי ארויסברענגען די מעלה ווי מ'דארף זיך אפגעבן מיט דעם אז יעדער מיידעלע וואס איז דא, יעדער אידישע מיידעלע פון דריי יאר אן, אדער פון ווען זי פארשטייט און זי קען מאכן א ברכה, זאל זי אנהייבן צינדן שבת נרות שבת קודש. א.

דוגמת שרה אמו, איז געווארן די דוגמא פון זיין מאמע שרה, שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל, אז ער האט געזען אז כל זמן זיין מאמע שרה האט געלעבט איז געווען אלעמאל נר דלוק מערב שבת לערב שבת, א מורא'דיגע זאך א נס נפלא, און ס'איז געווען אויכעט ברכה מצויה בעיסה, ס'איז געווען א ברכה אין די אין די טייג וואס זי האט געמאכט און זי האט געבאקן ברויט, און וענן קשור על האוהל, ס'געווען א ענן וואס איז אלעמאל געווען אויפן אוהל פון שרה. ומשמתה, פון ווען שרה איז איז נסתלק געווארן, פסקו, האט זיך אויסגעענדיגט. וכשבאת רבקה, חזרו, חזרו און די, ווען רבקה איז צוריק געקומען איז די דריי זאכן זענען צוריק געקומען, ס'איז צוריק געקומען דער נר דלוק, ס'איז צוריק געקומען די ברכה מצויה בעיסה, און דער ענן קשור על האוהל.

אויב דער פשט וואלט געווען ווי ס'זעט אויס אין פשטות אז שרה אמו איז דער אפטייטש פון האהלה אז ס'גייט צו אין המשך צו ויביאה יצחק האהלה שרה אמו האט ער אריינברענגט אין דעם אוהל פון שרה אמו, אין אוהל פון שרה אמו האט געדארפט שטיין אהלה שרה אמו, האט געדארפט שטיין אהלה שרה אמו, נישט האהלה, בשעת דו זאגסט דעם ווארט האהלה, זאגסטו שוין דא דעם אין וועלכער אוהל דאס איז, קען נישט שטיין נאכדעם שרה אמו, זאגן זיי, האט דאך געדארפט שטיין שרה אהלה שרה אמו, נישט מיט א ה' אנע מיט ה' הידיעה, און ווי דער רבי זאגט אין די הערה ב, יעדער ווארט וואס דארף האבן א למד בתחילתו, לייגט מען צו א ה' צום סוף,

זייער געשמאק, זיי זענען מסביר זייער געשמאק וואס דאס איז, וויבאלד אז די תורה שטעלט דעם לשון האהלה שרה אמו אין דקדוק שטימט דאך דאס נישט, ווייל ס'וואלט געדארפט שטיין אדער אהלה אהלה שרה אמו נישט מיט א ה' הידיעה, אדער ס'וועט קענען שטיין ויביאה יצחק לאהל שרה אמו לאהל איך ווייס נישט וועלכער דאס איז, וואו האט ער געברענגט אין וועלכן אהל שרה אמו? און דא וויבאלד אז ס'שטייט אויף אזא אופן, איז זענען זיי מסביר אז רש י זאגט אזוי, אז ס'שטייט דא ויביאה יצחק האהלה דעם אוהל וואס איך ווייס שוין, און דערנאכדעם האט ער געזען אז שרה אמו, ס'גייט אזוי ווי האהלה מיט א פסיק מפסיק געווען און נאכדעם קומט שרה אמו. איז זייער געשמאק מסביר געווען לכאורה, זאגט דער רבי לויט דעם הסבר איז אבער נישט פארשטאנדיג.

דער דיוק און הכרח איז דאך פארבונדן מיט דעם וואס נאכן האהלה קומט דער ווארט שרה, און וויבאלד דאס ווארט אמו איז נישט נוגע צום דיוק האט ער עס נישט געדארפט מעתיק זיין. אויב דאס האט געקוועטשט רשי'ן וואס עס שטייט דער לשון האהלה האט ער געדארפט ברענגען פון חומש נאר האהלה שרה און מסביר זיין און דאס איז רשי מסביר וויבאלד עס שטייט דא מיט א ה' הידיעה איז האהלה ענדיגט זיך איין ענין איך ווייס שוין אז ס'איז שרה אמו און דערנאכדעם שטייט שרה קומט עס מיר דערציילן אז ס'איז ואי ווי דער לשון אין רש י איז געווען ווי מ'האט געזאגט פריערט והרי היא שרה אמו. איז זייער א געשמאקע שאלה וואס דער רבי פרעגט אויף דעם אויף די מפרשים וואס זענען וואס זיי זאגן וואס רש י'ן האט געקוועטשט ווייל ס'קען נישט זיין. ב. נאך א שאלה, פארוואס טייטשט רש י אז והרי היא שרה אמו מיינט שכל זמן כולו אז ס'זענען געווען דערביי ניסים? וואנעט נעמט רש י אין פשוטו של מקרא אז ס'זענען געווען דערביי ניסים, און ער באגנוגנט זיך נישט מיט די זאגן אז אירע מעשים זענען געווען ווי שרה אמו. פארוואס דארף רש י ברענגען אז ס'איז געווען איין פון דריי ניסים, אין פשוטו של מקרא שטייט דאך גארנישט, שטייט האהלה שרה אמו, האט רש י וואס דארף ער זאגן והרי שרה אמו, אז שכל זמן וואס שרה האט געלעבט איז געווען נר דולק און ברכה מצויה בעיסה און ענן קשור על האוהל, זאג נאר אז איז געווען אזוי ווי די מאמען, והרי שרה אמו איז געווען א צדיקת ווי שרה. ג א דריטע שאלה, אננעמענדיג אז רש י האט האט א הכרח אז דערביי איז געווען א נס, רש י האט עפעס א הכרח לאמיר זאגן אז עס איז געווען א נס, ס'איז אבער נישט מוכח אין פשוטו של מקרא וואס וואס פאר א נס ס'איז געווען, ס'שטייט נישט אין פשוטו של מקרא וואסערע נס ס'איז געווען ועל אחת כמה וכמה אז ס'איז נישט מוכח אז עס זענען געווען מער ווי איין נס, ס'שוין א טאפלטע שאלה אין די דריטע שאלה. ערשטנס וואנעט וואנעט לאמיר זאגן אז רש י איז מוכרח אז ס'איז געווען א נס, ווער זאגט אז ס'איז געווען מער ווי איין נס? און נאך מער, די שאלה ווערט נאך שטארקער אז עס זענען געווען די אלע דריי פרטים, אלע דריי זענען געווען, און דער רבי ברענגט אראפ אין חצאי ריבוע, און ווי מען זעט אין תרגום יונתן בן עוזיאל, דער תרגום יונתן בן עוזיאל זאגט, הגם ער איז ווייטער פון דרך הפשט ווי פירוש רש י,

און דער רבי ברענגט אראפ אז אין זוהר שטייט אויכעט אזוי דערין אז ס'איז געווען נאר נר דלוק מערב שבת לערב שבת, דערנאכדעם ברענגט דער רבי אראפ פון פסיקתא זוטא וואס איז דער מדרש לקח טוב, שטייט נאר וועגן אז ס'איז געווען ענן קשור על ה ענן קשור על האוהל, און דערנאכדעם ברענגט דער רבי אראפ דעם של ה דעם טעם וואס אין זוהר ווערט דערמאנט נאר נר דלוק, און דער רבי ברענגט אראפ אויכעט דעם רמבן, וואס דער רמבן זאגט, אויסער ברכה מצויה בעיסה, טרעפן מיר דריי ערטער, מיר טרעפן דעם יונתן בן עוזיאל נאר דעם ענין פון נר, מיר טרעפן דעם ענין פון פסיקתא זוטא וואס דאס איז א מדרש לקח טוב אז ס'איז געווען נאר ענן, און דער רמבן זאגט אז ס'איז געווען נאר דער ענין פון ברכה מצויה בעיסה. איז וואס דארף רשי אין פשוטו של מקרא וואנט נעמט רשי אז ס'איז געווען אלע דריי ניסים, אין פשוטו של מקרא וואנט נעמט עס רשי? און מיר געלערנט אין סעיף א' אז רשי רשי גיט א פירוש אויף דעם פסוק און רשי זאגט האהלה והנה היא שרה אמו און ער זאגט אז ביז ביז ער האט איר אריינגעברענגט האט געפעלט די דריי זאכן און זי איז געקומען איז צוגעקומען די דריי זאכן נאכאמאל און דער רבי ברענגט אויף דעם דריי שאלות וואס איז נישט פארשטאנדיג לכאורה לויט זייער פשט אז זיי זאגן אז רשי האט געקוועטשט דער האהלה איז נישט פארשטאנדיג וואס רשי ברענגט אראפ פון פסוק דעם ענין פון אויכעט פון אמו די צווייטע זאך וואס האט ער נישט געקענט זאגן והרי שרה אמו, אין פשוטו של מקרא איז מער, לייגט זיך מער אין שכל, והרי שרה אמו, אז ס'איז געווען א צדיקת ווי שרה. וואס דארף מען דאן, און לאמיר שוין זאגן אז דו האסט א מוכח אז ס'איז געווען עפעס א נס, פארוואס ברענגסטו עפעס מער ווי איינע און ברענגסט נאך דריי? ובפרט ווי מ'זעט אין די מפרשים דער רמבן און דער און דער און דער זוהר און דער און דער תרגום יונתן בן עוזיאל און דער מדרש, אלע ברענגען אראפ נאר איינע, פארוואס ברענגט רשי אין פשוטו של מקרא דווקא דריי? האט דער רבי צוגעלייגט אין פנים אויכעט, אז דער תרגום יונתן בן עוזיאל איז דאך נישט קיין פשוטו של מקרא אזוי ווי רשי, און פון דעסוועגן ברענגט ער עס יא. אין אות ב' וועט דער רבי מסביר זיין וואס דער ענין איז. אות ב'. מען וואלט געקענט זאגן אז די דריי פרטים וואס רשי ברענגט בפירושו זענען טאקע נישט מוכרח לפשוטו של מקרא, נאר ער ברענגט דעם דרש פון מדרש רבה אין שייכות צום פשט הכתוב, און דערפאר צייכנט רשי אן דעם מקור ביים סיום פון זיין פירוש אז ער שרייבט אז ס'קומט פון בראשית רבה. בדרך כלל אין רוב המכריע פון פירושים פון רשי, רשי צייכנט נישט אן וואו דער מקור איז, ווער ס'לערנט רשי, בראשית, נח, לך לך, ער ברענגט אלע פירושים און ער שרייבט נישט פון וואנט דאס איז, און אזוי ווי א פסוק גלייך נאכדעם וואס ס'שטייט דארטן אז אברהם האט גענומען קטורה זו הגר, וואס ער ברענגט דאך אויס אויך, ס'דאך אויכעט אין בראשית רבה, פון דעסט וועגן זאגט רשי נישט פון וואנט דאס איז, און מיט דעם וואס רשי ברענגט דא אז ס'איז בראשית רבה, רשי זאגט צום סוף אז ס'איז בראשית, איז קען זיין אז רשי וויל מודיע זיין דא אז אין פשוטו של מקרא איז דאס טאקע נישט, אבער איך נעם עס פון א מדרש וואס איז א דרש ווארום פון די כתבי יד פון פירוש רשי איז קענטיג אז דעם ציון בראשית רבה דא איז דאס רשי'ס לשון נישט א הוספה פון די מעתיקים ווי ביי אסאך אנדערע מראה מקומות אין זיין פירוש דער רבי האט דאך געהאט די כתב יד פון רשי פון רשי'ן אליין, זאגט דער רבי אז מען קען זען אז מען זעט דאס אין די כתב יד אז רשי אליין האט דאס געשריבן אז ס'איז בראשית רבה, ממילא איז אויב רשי שרייבט אז ס'איז בראשית רבה, איז קען זיין דאס רשי וויל אונז דערציילן אז ער נעמט דאס פון מדרש און ס'איז טאקע א דרש, זאגט דער רבי איך קען עס נישט זאגן.

א געוואלדיגע א געוואלדיגע שאלה, אויב דו ווילסט זאגן אז רשי לייגט צו צום סוף אז ס'איז בראשית רבה, אז ער נעמט עס פון מדרש, ברענג אראפ אלץ פון מדרש, פארוואס ברענגסטו נאר דריי און ברענגסט נישט די פערטע? ב' די צווייטע שאלה, וואס מ'קען נישט זאגן אז רשי קומט דא זאגן מיט דעם ווארט בראשית רבה, אז ער נעמט עס פון נישט פון פשוטו של מקרא, נאר ער האט נישט קיין ברירה ער מוז ברענגען א מדרש אויף דעם, ב' פארוואס שטעלט רשי די דריי פרטים אין א געענדערטן און נאכמער א פארקערטן סדר ווי זיי ווערן גערעכנט אין מדרש? אויב דו זאגסט מיר אז ער נעמט עס אלץ פון מדרש דערפאר ברענגט ער צום סוף בראשית רבה, פארוואס ברענגט ער אויס ערשטע שאלה, פארוואס ברענגט ער נאר דריי נישט די פערטע אז געווען די טירן זענען געווען אלעמאל אפן אזוי ווי ביי שרה'ן, א געוואלדיגע זאך ס'איז דאך א מורא'דיגע גרויסע זאך, און די צווייטע זאך פארוואס שטעלט רשי די דריי זאכן וואס רשי ברענגט יא אראפ ברענגט ער אראפ אין א פארקערטן סדר ווי זיי ווערן גערעכנט אין מדרש, מדרש ב' אין מדרש שטייט ענן קשור על פתח האוהל, ברכה בעיסה, און נר דלוק, וואס טוט רשי? רשי שרייבט מיר ערשטנס איז נר דלוק, דערנאכדעם איז ברכה בעיסה, און ענן קשור, ממש פארקערט אינגאנצן ווי די מדרש, אלע דריי זאכן זענען פארקערט. ובאמת איז מלכתחילה שווער צו זאגן אז רשי מיינט דערמיט בלויז אראפברענגען א דרשת רזל, ס'איז בכלל שווער צו זאגן אז רשי וויל ברענגען נאר א דרשת חזל, ס'האט זיך גערעדט שוין פיל מאל אין הסברת הטעם פארוואס רשי דערמאנט נישט בדרך כלל דעם מקור פון די פירושים וואס האבן א יסוד אין דרשת חזל, מ'האט שוין גערעדט אין די שיחות דער רבי האט שוין גערעדט זייער אסאך מאל פארוואס רשי ברענגט טאקע נישט ווי געזאגט פריערט אין די הערה עלף אז רשי ברענגט טאקע נישט דעם מקור אלעמאל פארוואס ווייל אויך די פירושים זענען געבויעט און גענומען פון פשוטו של מקרא ער ברענגט טאקע פון א מדרש, ער ברענגט טאקע פון א אגדה, אבער די אלע זאכן וואס ער ברענגט איז ווייל זיי זענען געבויעט אויף פשוטו של מקרא, און גענומען פון פשוטו של מקרא איז זייער מקור דער פשט הכתוב, ווי רשי זאגט אליין אין אפאר ערטער אין בראשית זאגט רשי וועגן דעם ענין, און אין א פאל ווען אזא פירוש פון מדרשי חזל איז נישט אינגאנצן לפי פשוטו של מקרא, טרעפט זיך אמאל וואס רשי האט נישט קיין עצה אין פשוטו של מקרא האט ער נישט וואס צו ברענגען און ער ברענגט טאקע א מדרש און ס'איז טאקע נישט אינגאנצן אויף לויט פשוטו של מקרא נאר ס'איז א דרש און רשי ברענגט אים נאר דערפאר וואס דער פשוט'ער פשט איז נישט גלאטיג וכדומה וואס זאגט רשי דעמאלט באווארנט עס טאקע רשי און איז מקדים רבותינו דרשו וכיוצא בזה, אדער מען זעהט רשי זאגט לאגדה המיישבת דברי המקרא, רשי קען זיך נישט קיין עצה געבן מיט דעם פשוטו של מקרא, אין פשוטו של מקרא שטימט עס נישט ער קען עס נישט מסביר זיין דעם קינד, זאגט ברענגט רשי א רבותינו דרשו, ס'איז טאקע א דרש פון רבותינו אבער כ'האב נישט קיין עצה ברענג איך דאס, אדער ווי דער לשון אין די הערה לאגדה המיישבת דברי המקרא, כ'האב נישט קיין עצה כ'מוז עס ברענגען, ממילא זאגט דער רבי לויט דעם וועט זיין איז נישט מובן, ממה נפשך, אויב די אלע דריי זאכן זענען מוכרח אין פשוטו של מקרא, דארף רשי נישט צוגעבן די ווערטער בבראשית רבה. אויב דו האסט א הוכחה פון פסוק אז די דריי זאכן זענען פארשטאנדיג אין פשוטו של מקרא א קינד עט לערנען חומש און עט לערנען ויביאה האהלה שרה אמו עט ער פארשטיין פון רשי'ן און עט עס זען אין פשוטו של מקרא אז די דריי זאכן האט פאסירט, וואס דארף ער ברענגען בראשית רבה? ווי געזאגט פריער ער דערמאנט דאך נישט אלעמאל דעם אין בראשית רבה פון וואו ער נעמט עס. און אויב ס'איז נישט מוכרח אין פשוטו של מקרא. ס'נישט מוכרח אין פשוטו של מקרא, און ער ברענגט דאס נאר אלס א מדרש חזל וואס איז נוגע אין פשוטו של מקרא ווי געזאגט פריערט, האט רשי געדארפט מקדים זיין און אונטערשטרייכן רבותינו דרשו שכל זמן ששרה קיימת וכולו איז געווען די דריי זאכן, און יעצט ווען ס'איז נפסק געווארן, יעצט אז רבקה איז אריינגעקומען איז דאס צוריק געקומען, אזוי ווי ער מאכט אלעמאל, פארוואס ברענגט ער דעם צום סוף פירוש, ברענגט ער שרייבט צו נאר בראשית רבה. איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג במילא מוז מען זאגן אז עס שטימט נישט דא די גאנצע מעשה. דערפאר זענען מיר געבליבן ווייטער מיט די אלע דריי שאלות, אויף וואס ברענגט רשי אראפ דעם ווארט אמו אויכעט וואס האט דאך אינגאנצן נישט קיין שייכות לויט די מפרשים אז האהלה האט אים געקוועטשט, וואס ברענגט ער אראפ אמו, האהלה, ווייס איך שוין וועלכער אוהל דאס איז, דער באוואוסטער אוהל פון שרה, נאכדעם קומט שרה איז דערציילן אז עס איז געווארן אזוי ווי שרה. דאס איז די ערשטע שאלה, די צווייטע שאלה, וואנעט ווייסט ער פשוטו של מקרא אז ס'איז געווען א נס? פשוטו של מקרא קען ער זאגן אז זי איז געווען א צדקת ווי זיין מאמע שרה. די דריטע שאלה איז געווען, פארוואס דווקא פארוואס דווקא דריי? וואנעט נעמט רשי אז ס'איז נישט געווען איינער, ס'איז געווען צוויי, און ס'איז געווען דריי ניסים, און דווקא די דריי ניסים, און ווי געזאגט שפעטער אין שיחה, ער ברענגט נישט אראפ דעם מדרש, דער מדרש זאגט דאך פיר, פארוואס ברענגסטו אראפ נאר דריי אויב דו נעמסט עס פון מדרש?

האהלה שרה אמו, די דריי ווערטער זענען אינגאנצן איבעריג. דאס האט געקוועטשט רשי און פון דעם נעמט רשי ארויס אין פשוטו של מקרא אז ס'איז געווען דריי זאכן, פון די דריי ווערטער עט ווערן די דריי זאכן. פשוט געוואלדיג ווי דער רבי איז דאס מסביר. אות גימל איז דער ביאור אין דעם. די שוועריקייט וואס רשי באווארנט איז אין די אלע דריי ווערטער האהלה שרה אמו,

וואס וואס וויל דא די תורה דערציילן? אליעזר איז געקומען און זייענדיג אין דרויסן האט ער אים דערציילט וואס איז געווען די אלע זאכן דארטן, ווי מ'וועט רעדן שפעטער די אלע זאכן וואס איז פאסירט מיט אים, האט ער איר אריינגענומען צו זיך. במילא ווערט דאך א שאלה, האט דאך דער פסוק בלויז געדארפט זאגן ויביאה יצחק אדער שרייבן ויביאה יצחק אליו, אדער נאר שרייבן ויביאה יצחק, ויקח את רבקה ותהי לו לאשה. וואס גיבן צו די ווערטער האהלה שרה אמו, אויף וואס דארף שטיין בכלל די ווערטער האהלה שרה אמו, דער רבי לייגט צו די הערה אַכצן להעיר מקושיית האלשיך, דער אלשיך דארטן זאגט ולא הוה ליה למימר אלא ויקח את רבקה, דער האהלה שרה אמו איז אינגאנצן איבעריג לכאורה, איז דערפון פארשטאנדיג, יעצט דא קומט דער חידוש נפלא, איז דערפון פארשטאנדיג אז האהלה שרה אמו איז מוסיף עפעס וואס איז נוגע צום אויספיר, ס'איז נוגע צו דעם אויספיר ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, דער האהלה שרה אמו גיט עפעס צו דא ווייל לכאורה האט עס געקענט שטיין אן דעם אינגאנצן. קלארע ווערטער ס'האט געקענט שטיין ויביאה יצחק ויקח את רבקה ותהי לו לאישה אן די דריי ווערטער. מוז מען זאגן אז דאס גיט עפעס צו, דערמיט זאגט תורה דעם טעם און סיבה וואס האט באוואויגן יצחק'ן צו נעמען רבקה'ן, ביז דעם איז עס ביי אים נישט געווען קיין דבר המוחלט. ביז ער האט זיך נישט אריין גענומען אינעווייניג אוהעלא און שרה און אמו איז ער נישט געווען זיכער אז אז אז איז אז אז דאס איז זיין ווייב ממילא וואס האט אים באוואויגן צו מאכן אט די ווערטער וואס די תורה לייגט צו אוהעלא שרה אמו דאס האט אים באוואויגן דאס האט איבערגעוואגן זיינע ספיקות צו זי איז די אמת'ע צו נישט און און האט מחליט געווען אז זי איז דאס נאר יעמאלט אויב נאכדעם שטייט נאך אוהעלא שרה אמו יעמאלט קען שטיין ויקח את רבקה ותהי לו לאישה דאס הייסט, הגם אז אליעזר, הגם אליעזר האט דערציילט יצחק'ן וועגן דעם וואונדערליכן ניסימ'דיגן אופן ווי אזוי עס איז אלץ געשען, ער שטייט אינדרויסן, ער ברענגט רבקה'ן און ער דערציילט אים אלץ וואס ס'האט פאסירט דא, גענוי לויט די סימנים וואס ער האט זיך געשטעלט. ער האט זיך אוועקגעשטעלט סימנים, אז והיה, אז ס'וועט קומען א נערה וואס זי וועט קומען און כ'על איר בעטן וואסער, זי וועט געבן מיר און זי וועט געבן צו די גמלים אויכעט, די אלע סימנים וואס ער האט זיך געמאכט און גלייך איז זי געקומען. און דער און דער רבי ברענגט לכאורה דעם לשון אין מיט מרכאות דעם לשון וואס ס'שטייט וואס ס'שטייט אין וואס רש"י זאגט גל גילה לו ניסים שנעשו לו די ניסים וואס האט אים פאסירט שקפצה לו הארץ שטייט קלאר אין די תורה דארטן היום יצאתי והיום באתי אנשטאט זיבעצן טעג האט ער עס געמאכט אין זעלבן טאג און דערנאכדעם שנזדמנה לו רבקה בתפילתו ער האט געמאכט א סימן צום אייבערשטן אז ער וויל אברהם האט מיר געשיקט נעמען איינעם פון זיין משפחה צו ווייס איך ווער דאס איז צו נישט וואס דאס אלץ האט אליעזר אנגענומען אלץ א באווייז אז אותה הוכחת לעבדך ליצחק, דער ענין פון די קפיצת הדרך, דער ענין וואס איז נזדמן געווארן רבקה גלייך נאך זיין דאווענען, האט ער געזאגט אותה הוכחת לעבדך ליצחק, אז רבקה איז מיט אירע מעלות פאסיג צו זיין יצחק'ס פרוי, דאס וואס ער האט געזען, דאס וואס האט מסביר געווען יצחק'ן, פון דעסוועגן איז יצחק נאך נישט געווען אינגאנצן זיכער אז זי איז טאקע בדומה צו זיין משפחה, ער הערט טאקע עס איז געווען ניסים, ער הערט טאקע די אלע זאכן, אבער ער ווייסט נאך נישט אויב דאס איז זי, צו זיין, אויב זי בדומה צו זיין משפחה, צו זיין, צו זיין מוטער שרה, אין צדקות וכו', צו זי איז אזוי ווי זיין מאמע שרה אין א צדקות מיט אלץ, וואס צוליב דעם האט אברהם געשיקט אליעזר'ן דווקא אל ארצי ואל מולדתי וגומר, פארוואס אברהם אים געשיקט דארטן, ווייל ער האט געוואלט טרעפן א ווייב פון זיין משפחה וואס זאל זיין די זעלבע זאך ווי שרה, ביז עס איז געווען ויביאה האהלה שרה אמו, יעמאלט האט דאס איבערגעוואגן זיינע ספיקות און האט געוואוסט אז ס'איז זיכער אז דאס איז זיין דאס איז זיין ווייב. דער רבי ברענגט אראפ אז מען קען זען טאקע אינטערעסאנט, מען זעט אין אונזער פרשה זעט מען אויכעט אז ווען אליעזר האט שוין געהאט די ניסים פון קפיצת הדרך און ער האט שוין געזען אז זי האט געטון אלס וואס האט געמאכט וואס האט געמאכט די תפילה צום אויבערשטן איז מקוים געווארן פונקט פון דעסוועגן שטייט דארטן משתאה והאיש משתאה וואס זאגט רשי שראה דברו קרוב להצליח, כי נתקיימו סימניו, אבער דער רבי לייגט צו, וואס שטייט דארטן? אינו יודע אם ממשפחת אברהם אם לאו. ער האט געהאט קפיצת הדרך, ער האט געמאכט א תפילה און די מיידל איז געקומען און האט אים געזאגט וואס דו בעטסט וועל איך דיר געבן, אבער ער ווייסט דאך נישט אויב עס איז ממשפחת אברהם, אברהם האט דאך אנגעזאגט אז ער מוז ברענגען פון זיין משפחה, די זעלבע זאך איז יצחק אויכעט, נאך וואס ער האט אים דערציילט די אלע זאכן, איז ער נאך נישט זיכער הונדערט פראצענט, חידוש נפלא ביותר, מיט דעם וואס עס שטייט דא האהלה שרה אמו וואס לכאורה איז דאס איבעריג, דאס האט באוואגן, דאס האט באוואויגן, איבערגעוואויגן יצחק'ס ספיקות און האט מחליט געווען אז דאס איז זיין ווייב. און וויבאלד אז ביים ויביאה יצחק האהלה איז געקומען יצחק'ס החלטה, מוז מען זאגן אז ער האט געזען גרעסערע ניסים און וואונדער פון די פריערדיגע, ער האט געזען א נייע סארט זאך, נייע סארט ניסים האט ער געזען. וועלכע האבן ארויסגעבראכט די פולע התדמות, די פולע ענדליכקייט צו משפחת אברהם, און דער עיקר נאך מער, און צו שרה בפרט, וואס ער האט געזען אז זי מער ווי שרה, אז זי איז ענדליך מער צו זיין משפחה, און דער עיקר צו שרה. און דאס לערנט רש י, איז טאקע מרומז אין די ווערטער האהלה שרה אמו, רש"י בפשוטו של מקרא, נעמט פון די דריי ווערטער האהלה און שרה און אמו אז ס'איז געווען דריי ניסים, ס'איז געווען א נס מיטן האהלה, א נס וואס ווערט פארבונדן מיט שרה, און א נס וואס ווערט פארבונדן מיט אמו, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט אראפ דעם ווארט אמו, ווערן פארשטאנדיג אויכעט פארוואס רשי ברענגט נישט דעם פערטן זאך וואס ס'שטייט אין מדרש, דא איז דא נאר דריי ווערטער און נישט קיין פיר, און די פערטע איז נישט נוגע דא צו דעם ענין פון שרה, פשוט טבין ותקילין, כפתור ופרח, יעדער ווארט. ער האט געזען א נס. אין פארבינדונג מיט האהלה א נס אין צוזאמענהאנג מיט שרה און א נס אין שייכות מיט אמו דאס האט אים משכנע געווען אז זי איז זיין ווייב ער האט געזען דריי זאכן א נס וואס איז פארבונדן מיט דעם ווארט האהלה א נס וואס איז פארבונדן מיט דעם ווארט שרה און א נס וואס האט שייכות מיט דעם ווארט אמו. ווי דער רבי גייט אין אות ד' אויסדערציילן, אויסלערנען בפרטיות יעדע ווארט וואס האט אים געוויזן אויף איינעם פון די ניסים אין פשוטו של מקרא, און דאס האט אים משכנע געווען, דאס האט אים געברענגט צו די החלטה אז זי איז זיין ווייב, דערפאר שרייבט דאס די תורה, דערפאר קען די תורה נישט שרייבן ווי גערעדט ווי געפרעגט פריערט, און דער אלשיך זאגט דאס פרעגט אויכעט די זעלבע שאלה, ס'האט געדארפט שטיין ויביאה יצחק ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, אויף וואס דארף ער דעם ויביאה האהלה שרה אמו? פון דעם נעמט דער רבי דעם חידוש אז דאס האט געקוועטשט רש י אות ד' און אויספירליך לויטן סדר. יעצט וועט ווערן פארענטפערט אויך די שאלה, רש י איז דאך משנה אינגאנצן פון דעם פון דעם מדרש, ממש פארקערט אינגאנצן, און דאס אויך וועט ווערן פארשטאנדיג. האהלה, וואס ס'שטייט שוין מיט א ה' הידיעה, האהלה, דער אוהל וואס איז באוואוסט, א נס וואס איז פארבונדן מיט דעם אוהל. דאס הייסט וואס טיילט אויס דעם אוהל פון אלע אנדערע אוהלים, דערפאר ווי געזאגט פריער די דריי ווערטער זענען איבעריג, און די תורה שטעלט דאס לערנט אונז אונז ארויס עפעס, וואס לערנט אונז ארויס? דער ווארט האהלה לערנט ארויס אז ס'איז א אנדער סארט אוהל פון אלע אוהלים, אז עס ווערט אנגערופן האהלה מיט א ה' הידיעה, דעם באקאנטן בארימטן אוהל, און דאס פירט צום פארשטיין אז דאס מיינט ענן קשור על האוהל, דערפאר הייבט אן רש י מיט דעם ענין פון רש י, רש י טאקע לערנט פירסט נר דלוק, דאס וועט מען ענטפערן שפעטער פארוואס רש י איז משנה, אבער יעצט גיימער לויט די ווערטער ווי דער לשון איז, שטייט האהלה, שרה און אמו, דער רבי מסביר זיין די דריי ניסים ווי ס'שייכות צו דעם יעדער איינער צו דעם ווארט וואס ער איז, האהלה מיינט דער אוהל דער באוואוסטער דער באקאנטער אוהל, ענן קשור אוהל, וואנעט ווייסט דאס דער בן חמש למקרא אז האהלה מיינט דאס דווקא אט דעם ענין פון ענן קשור על האוהל, דער רבי זאגן ווארום מען האט שוין ענליך צו דעם געלערנט ביים פסוק, דער קינד האט עס שוין געלערנט אין א פריערדיגע פרשה, ער האט עס געלערנט אין וירא כ ב ד' אין רשי, וואס שטייט דארטן וירא את המקום מרחוק, ווען אברהם איז געגאנגען מיט יצחק'ן צו די עקידה, שטייט אז וירא את המקום מרחוק, שטייט נישט וירא מקום וירא את המקום, אז דאס וואס א געוויסער מקום איז אויסגעטיילט אין הייליגקייט ביז ער ווערט אנגערופן המקום מיט א ה' הידיעה, וואס איז דאס געווען? איז דאס געווען דורך דעם וואס ענן קשור על ההר, פשוט מבהיל'דיג האבן מיר א ראיה אז האהלה מיינט דער ענין פון ענן קשור, דער אינגל האט שוין געלערנט, ווען ס'שטייט א זאך מיט א ה' הידיעה דער באוואוסטער פלאץ, ווי ווייס איך אז ס'איז א באוואוסטער פלאץ א הייליגער פלאץ? ענן קשור על ההר, אברהם האט געזען ענן קשור על ההר, איז דא אז ס'שטייט האהלה, יצחק האט געזען אז דאס איז דער באוואוסטער אוהל, וואס איז דער באוואוסטער אוהל? ענן קשור, ביי זיין מאמען איז געווען א ענן קשור, יעצט איז צוריק געקומען דער ענן קשור על האוהל. פארשטייט מען אז אויך דא איז די הדגשה האהלה מיט א ה' הידיעה אנצודייטן אויפן זעלבן נס פון ענן קשור על האוהל, וואס האט דערמיט אויסגעצייכנט דעם אוהל פון אלע אנדערע אוהלים. יעצט וועט מען גיין צום צווייטן ווארט, שטייט דאך האהלה שרה, זאגט דער רבי שרה, א נס אין א זאך וואס האט א באזונדער שייכות צו שרה, וועלכע מען פארשטייט דערפון וואס מען האט שוין פריער געלערנט אין פרשת וירא, בשעת די מלאכים זענען געקומען ווי אורחים צו אברהמ'ן, האט ער זיך אליין פארנומען מיט צוגרייטן און דערלאנגען די מאכלים פאר זיי, אברהם אבינו האט זיך מטריח געווען, אליין געלאפן און אליין געטון אלץ, דערציילט אבער די תורה וועגן איין אויסנאם, איין זאך איז געווען אינגאנצן אנדערש, וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי וגומר סולת לושי ועשי עוגות, אז אברהם אבינו האט איר געהייסן אז זי זאל מאכן, זי זאל באקן די ברויט, דאס הייסט, נישט קוקנדיג אויף אברהם אבינו'ס גרויסע השתדלות צו מקיים זיין די מצוות הכנסת אורחים, ביז אז ער אליין, כאטש ער האט געליטן גרויס צער אין יענעם טאג, ער געווען שלישי למילה, איז ער געלאָפֿן און געבראַכט פֿאַר זײ אַ בן בקר, האָט ער אָבער דאָס, האָט ער אָבער דאָס קנעטן און צוגרײטן די עיסה צו מאַכן ברײט פֿאַר זײ, אין גאַנצן איבערגעלאָזט פֿאַר שׂרה. פֿאַר װאָס? װײַל דאָס געהערט דװקא צו איר. דער רבי לײגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק זייער געשמאק, אין די פרידיגע פרשה שטייט ווען זיי זענען געקומען צו לוט, שטייט אז אז לוט אפה מצות בעצמו, פון דעסטוועגן אברהם אבינו האט נישט געוואלט, אברהם אבינו ווען עס איז געקומען צו ברייט האט ער עס געגעבן דווקא צו שרה אז זי זאל עס טון, במילא וואס לערן איך ארויס פונעם ווארט שרה? וויבאלד אין אונזער פסוק איז אנגעדייטעט אז ס'איז געשען א נס מיוחד אין עפעס וואס האט צו טון מיט שרה במיוחד, איז מובן אז דאס איז געווען בשייכות מיט דער עיסה, וואס איז ברכה מצויה בעיסה,

אויך א בן חמש למקרא ווייסט און באמערקט, כאטש ער האט וועגן דעם נאך נישט געלערנט, די אנדערע צוויי זאכן האט דער רבי געזאגט אז ער האט שוין געלערנט פון פריערט, המקום ווייסט ער שוין וואס דאס איז, און ביי די ברויט זעט ער אז מען גיט עס דווקא צו שרה'ן, אבער דא האט ער עס נאך נישט געלערנט. אז צינדן ליכט ערב שבת איז אן אויסנאמליכער ענין וואס געהערט צו פרויען בכלל און בפרט צו אמו, ער האט עס נאך נישט געלערנט אין קיין ארט. אבער פון דעסטוועגן איז בעת ער לערנט וועגן א נס וואס איז פארבונדן מיט אמו, פארשטייט אויך דער בן חמש למקרא די שייכות מיט הדלקת נר שבת, פארוואס? ווייל זעענדיג ווי די מוטער טוט עס יעדן ערב שבת, ער קוקט יעדן ערב שבת זעט ער, ווער צינדט ליכט? די מאמע צינדט ליכט. דער רבי זאגט אין חצאי ריבוע, און הגם אז הדלקת נרות איז שייך נישט נאר צו אמו, נאר אויך צו אזעלעכע וואס זענען פאר די חתונה, ווי ערקלערט ווייטער, ווי געזאגט אנהייב די שיחה אז דער רבי וועט ארויסברענגען דעם חיוב און צו מזכה זיין און מעורר זיין אידן אז יעדע מיידעלע פון צוויי דריי יאר אן זאל אנהייבן צינדן ליכט, זאגט דער רבי דאך עס איז נישט שייך נאר צו אמו, קען ער דאך זען ווי די שוועסטער צינדט ליכט אויכעט, איז דאס נישט שייך דווקא צו דעם ווארט אמו וואס עס שטייט, איז עס אבער נישט אומעטום און נישט אלעמאל ווי די הדלקת נרות פון אמו, פארוואס? ווארום עס קען זיין אז דער בן חמש האט נישט קיין שוועסטער.

עס בלייבט נאך אבער די שאלה, פון וואנען איז געדרונגען אז די ליכט האבן געברענט אזוי לאנג מערב שבת לערב שבת? איך נעם שוין אן, איך פארשטיי שוין אז ס'איז דא האהלה איז ענן קשור, און שרה רעדט זיך וועגן די ברייט, און אמו רעדט זיך וועגן די ליכט, זייער פארשטאנדיג, אבער וואנעט נעמט רש"י אין פשוטו של מקרא אז ס'האט געברענט מערב שבת לערב שבת? ווילסט מיר דערציילן אז ס'איז געווען ניסים אפילו ווען זיי וואלטן געברענט א גאנצן מעת לעת נישט ווי עס איז ווען פרייטאגס נאכט ברענט ליכט א שעה צוויי דריי פיר שעה פינף שעה, אבער אז עס האט געברענט פון פרייטאג פארנאכט ביז מוצאי שבת איז א מוראדיגער נס, וכיוצא בזה, עס דארף נישט ברענען אינגאנצן, איז עס אויכעט א נס גדול אז עס ברענט פֿיר און צוואַנציק שעה אנשטאט פיר פינף שעה, וואנט נעמט רשי אז עס איז געווען מערב שבת לערב שבת, די שאלה באווארנט רשי דערמיט וואס ער איז מוסיף בראשית רבה, ווערן פארשטאנדיג ערשט געוואלדיג פארוואס רשי ברענגט אראפ בכלל דעם ווארט בראשית רבה, וואס לייגט ער צו דעם ווארט בראשית רבה אין דרך הפשט, איז טאקע א ספק ווי לאנג די ליכט האבן געברענט, אבער אזוי שטייט אין בראשית רבה אז די ליכט האבן געברענט מערב שבת לערב שבת, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג

און אמו ווייזט אויף דעם ענין פון ליכט און ער ברענגט נישט אראפ דעם פערטן און ער ברענגט אראפ דווקא דעם ענין פון ער שטעלט צו בראשית רבה דער ווארט בראשית רבה ער שרייבט נישט לכתחילה רבותינו דרשו אדער אדער אדער אז ס'איז אגדה דאס דארף ער נישט ווייל די ערשטע צוויי פירושים איז זייער געשמאק פארשטאנדיג אין דעם דריטן פירוש איז דא א שאלה פון וואנט ווייסט ער אז ס'איז געווען אז ס'איז געווען מערב שבת לערב שבת אפשר האט דאס געברענט נאר פֿיר און צוואַנציק שעה זאגט רשי בראשית רבה דערפאר צייכנט ער אן בראשית רבה. יעצט וועט מען קומען צוריק צו די שאלה וואס ס'ווערט אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, וואס גייט רשי פארקערט מיט דעם גאנצן ענין וואס איז פארקערט? וואס גייט רשי מיט דעם ענין? לכאורה שטייט האהלה איז דאס דער ענן, שטייט שרה גייט עס אויף די עיסה, שטייט אמו גייט עס אויפן נר, און אזוי טאקע זאגט דער מדרש אז דאס איז די דריי דער סדר פון די דריי, רשי איז משנה אינגאנצן ער מאכט פארקערט אינגאנצן ער הייבט אן מיט נר און ער גייט צו עיסה און דערנאך גייט ער צו ענן.

רבונו של עולם, דו ווילסט מיר ארויסלערנען די אלע זאכן, און דו לערנסט עס ארויס פון די דריי ווערטער וואס איז געווען איבעריג, האסטו געדארפט שטעלן פונקט ווי ס'שטייט, האהלה, שרה אמו, זאג האהלה גייט אויפן ענן, זאג שרה גייט אויף עיסה, און אמו גייט אויף נר, ביסט משנה אינגאנצן, ס'שטייט דאך נישט אזוי אין חומש אפילו, ס'איז נישט נאר פארקערט פון מדרש, די קשיא איז דאך נאך אסאך שווערער, לויט ווי איך לערן עס ארויס פון די דריי ווערטער האט געדארפט שטיין פונקט פארקערט, שטיין ווי ס'שטייט אין מדרש. וואס נישט בלויז איז עס בהיפך פון זייער סדר אין מדרש, נאר אויך פארקערט פון דעם סדר ווי זיי זיינען מרומז אין פסוק, ווי פריער דערקלערט, האהלה איז ענן קשור, שרה ברכה מצויה בעיסה, אמו נר דלוק וכו'. מען קען נישט זאגן אז דער סדר אין רשי איז בהתאם מיטן סדר ווי די דריי זאכן האבן פאסירט ביי רבקה, און לכאורה העט מען זאגן אז ס'האט אזוי פאסירט דער סדר, דערפאר זאגט אויס רשי הגם אז ס'שטימט נישט מיטן מדרש און ס'שטימט נישט מיט די דריי ווערטער האהלה שרה אמו, ווארום אננעמענדיק אפילו אז זי איז געקומען ערב שבת פארנאכט, און צום אלעם ערשטן האט זי געצונדן ליכט, דערפאר ברענגט רש"י נר דלוק די ערשטע זאך, ווייל כ'זאג ווייל ס'גייט אזוי לויטן סדר, איז אבער פשוט, לייגט זיך נישט אין קאפ מ'קען עס נישט זאגן פארוואס, איז אבער פשוט אז דער נס פון נר דלוק מערב שבת לערב שבת האט געקענט האט געקענט געזען ווערן נאך דעם זען פון ענן קשור וכו' זי האט אנגעצונדן די ליכט ערב שבת, זי איז אנגעקומען פרייטאג פארנאכט, זי האט אנגעצונדן די ליכט, ווען האט ער געזען אז ס'איז א נס?

לויט דעם האט דאך רש"י געדארפט אננעמען לויטן סדר ווי אין פסוק און אין מדרש, מיט ענן קשור על האוהל, דער ערשטער נס וואס האט פאסירט ביי רבקה'ס אריינקומען אין אוהל, דער אריינקומען אין אוהל איז געווארן גלייך דער ענן קשור, און דערנאך איז געווען ברכה מצויה בעיסה, א נס וואס האט זיך אנגעזען באלד אין איר התעסקות מיט דער עיסה, זי איז געקומען איז געקומען דער ענן, דערנאך זי גיין זי גיין באקן ברעט האט מען געזען אז ס'איז ברכה מצויה בעיסה, און ערשט דערנאך דער נס פון נר דלוק מערב שבת לערב שבת וואס מען האט געזען בשלימותו ערשט ביים צווייטן ערב שבת, איז פשוט אין פראקטיק, ערשטנס איז פארקערט פון מדרש, איז פארקערט פון דעם פסוק אוהלה שרה אמו, און נאך שווערער ווערט עס, ס'איז דאך פשוט לויטן סדר ווי ס'האט פאסירט איז דאך עס אזוי געווען, ווייל ביי דעם נר האט ער ערשט געזען בשלימות אז ס'איז פונקט ווי די מאמען ווען ס'איז געקומען דעם צווייטן ערב שבת און ס'האט נאכאלץ געברענט. און דער רבי לייגט צו אין הערה איין און דרייסיג ועל פי זה יומתק הסדר שבמדרש איז דער מדרש זייער געשמאק פארשטאנדיג רש"י איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג נישט לויטן מדרש און נישט לויטן פסוק ווי ס'שטייט אוהלה איז ענן און שרה גייט אויף עיסה און אמו גייט אויף די נר און רש"י מאכט אינגאנצן פארקערט נאר אויך לויטן סדר ווי ס'געווען שטימט דאס נישט איז דער ביאור אין דעם געוואלדיג געשמאק דער ביאור אין דעם וויבאלד אז דער ענין פון אוהלה שרה אמו האט געבראכט דעם ויקח את רבקה לו לאשה, ווי געזאגט פריער, די דריי ווערטער זענען געווען איבעריג ווייל בשעת ער האט געזען די דריי ניסים, דאס האט אים איבערגעוואגן, דאס האט אים משכנע געווען אז ער זאל נעמען שרה'ן פאר זי זאל זיין זיין ווייב, ווייל דורכדעם האט זיך ארויסגעוויזן אז זי איז גלייך צו שרה אמו, איז דאך פארשטאנדיג אז לכל לראש ובעיקר איז דא נוגע דער פארגלייך אינעם פרט פון צדקת וכו'. א חידוש נפלא ביותר, וואס האט וואס האט יצחק געזוכט? ער האט געזוכט וואו איז די צדקות פון די מאמע. און דערפאר ברענגט רש"י צום ערשטן דעם נס פון נר דלוק מערב שבת לערב שבת, דאס הייסט א נס אין א מצוה וואס זי האט געטון, דער סדר איז טאקע נישט געווען אזוי, אבער מיר קוקן, יצחק האט געקוקט אויף דעם ענין פון די חשיבות פון איר זיין א צדקת אזוי ווי זיין מאמע, וואו האט ער עס געזען? די ערשטע זאך וואס ער זעט דאס, וואו זעט זיך עס ארויס אין פשוט כפשוטו אין א נר דלוק, פארוואס? ווייל נר דלוק איז פארבונדן מיט א מצוה וואס זי האט געטון, וואס דערביי ווערט ארויסגעבראכט איר מעלה, איר צדקת אין קיום המצוה, איז זייער געשמאק פארוואס ער ברענגט די ערשטע זאך דעם ענין פון נר. נאכדעם קומט דער נס פון ברכה מצויה בעיסה, וואס איז אויך פארבונדן מיט אירע פעולות, אבער שוין נישט אין צוזאמענהאנג מיט א מצוה, איר פעולה וויבאלד אז זי האט געמאכט דעם טייג איז געווען א ברכה אין דעם, ס'האט אבער שוין נישט קיין שייכות צום מצוה. די ערשטע זאך וואס יצחק האט געקוקט וואס איז געווען דער סדר איז געווען ווייטער נישט אזוי. אין אין אין אין פראקטיש אבער וואס האט יצחק גענומען ער האט גענומען ערשטנס דעם דעם דעם ענין פון נר וואס דאס איז אן ענין וואס זי האט געטון א מצוה און מען זעט אין די מצוה האט געהאט א השפעה עס האט געברענט מערב שבת לערב שבת דערנאך האט ער געזען אין דעם ענין פון די טייג א פעולה וואס זי טוט אן א מצוה האט אויכעט אין זיך א מורא'דיגע ברכה און דערנאך אבער שוין נישט אין צוזאמענהאנג מיט א מצוה און ערשט דערנאך ברענגט די ברענגט רשי א נס אין א זאך וואס איז שוין אויסער פון אירע פעולות ס'האט גארנישט צוטון צו איר, זי איז אריינגעקומען אין שטוב איז אריינגעקומען א ענן צוריק אויפן דאך, האט נישט צוטון צו אירע פעולות, ענן קשור על האוהל, נישט אין א מצוה ווי די ערשטע זאך אין דעם נר, און אויך נישט אין א פעולה וואס האט צוטון מיט דעם מאכן דעם טייג, וואס זי האט געטון ס'האט נישט צוטון אינגאנצן צו איר, דערפאר ברענגט רשי דעם ענין אין דעם אופן אין דעם סדר. ממילא איז זייער געשמאק פארשטאנדיג די רשי, פארשטאנדיג וואס רשי ברענגט אראפ פון פסוק, גייט אראפ אלע שאלות, רשי גייט פארקערט פון מדרש, פארקערט לויטן סדר פון חומש, אלע שאלות איז אראפגעפאלן און ס'איז פשוט כפתור ופרח ביז דא, יעצט וועט די רבי גיין אין אות ו' און רעדן פון די עניינים מופלאים וואס מען געפינט אין רשי. ו', פון די עניינים מופלאים פון דעם פירוש רשי, וויבאלד אז ויקח את רבקה וגומר איז געווען ערשט נאכדעם ווי ער האט ביי איר געזען נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ווי גערעדט פריער, זעט מען דערפון אז די הנהגה פון רבקה איז געווען צו צינדן נרות שבת קודש אויך פאר דער חתונה, בשעת ס'איז געווען דער ויביאה איז נאך אלץ נישט געווען חתונה געהאט, ווען האט ער חתונה געהאט מיט איר ערשט שפעטער, בשעת ער האט געזען דעם ענין פון נר דלוק מערב שבת לערב שבת, זעט מען פון דא א מורא'דיגע זאך ענין נפלא אז רבקה האט געצונדן ליכט פאר זי האט געווען חתונה געהאט,

און פון דעסוועגן האט זי שוין דעמאלט מקיים געווען די מצוה פון הדלקת הנרות, א גאנץ אריכות אין די הערות ווי די רבי ברענגט אראפ ווען ער האט חתונה געהאט מיט איר, און דער ענין פון די חתונה איז געווען און זי האט געצונדן ליכט דווקא פריער, וועט מען נישט אריינגיין אין דעם ס'איז לאנגע אריכות און זייער געשמאק אבער מיר גיין לויט דעם פשוטו של מקרא ווי מ'לערנט עס אין די שיחה, די רבי זאגט אזוי אז ס'געשטייט. אז שרה האט געבארן יצחק ווען זי איז געווען נײַנציק יאר אלט, זי איז נסתלק געווארן זי איז געווען הונדערט און זיבן און צוואַנציק, יעמאלט איז געווען יצחק ביי די עקידה, ער איז געווען זיבן און דרײַסיק יאר אלט, און דערנאכדעם האט ער געווארט דריי יאר צו קענען חתונה האבן מיט רבקה, און זי איז געווען א מיידל פון דריי יאר אלט, לפי פשוטו של מקרא ווי רשי זאגט, ממילא זעט מען דאך אז זי האט געצונדן ליכט אפילו פאר די חתונה, זי איז נאך געווען אפילו פאר דעם חיוב פון מצוות בכלל. ויתירה מזו נאך נאך מער, דאס איז געווען אן ענין וסימן עיקרי אויף צו מברר זיין אז הרי היא שרה אמו, דער ערשטער סימן איז דאס געווען א עיקרידיגער סימן אז זי איז שרה אמו, און צו מחליט זיין אויף ויקח גומר לו לאישה, רשי ניצט עס דעם ערשטן ווייל דאס איז געווען דער ערשטע זאך וואס האט געברענגט אז א קליין מיידעלע האט געצונדן ליכט אפילו פאר די חתונה און ס'האט שוין געהאט אין זיך די ברכה וואס מערב שבת לערב שבת בפרט אז דא איז דאך נישט געווען דער פאל וואס אן איר ליכט צינדן וואלט קיין שבת ליכט נישט געברענט אין שטוב, געוואלדיג! ווארום אברהם אבינו האט דאך מקיים געווען כל התורה כולה, אויך די מצוות דרבנן, ווי רשי ברענגט עס אראפ, רשי ברענגט עס אין פרשת תולדות אז אברהם אבינו האט געהיט די גאנצע תורה אפילו מצוות דרבנן, און דער דין איז, א קלארער דין אין שולחן ערוך פון אלטן רבי'ן אין אורח חיים, אז אויב די פרוי בענטשט נישט קיין ליכט בערב שבת, מאיזה טעם שיהיה, דארף דאס טון דער מאן, דארף מען דאך אננעמען אז פון זינט שרה איז נפטר געווארן האט אברהם ויצחק געצונדן ליכט יעדן ערב שבת, דער רבי שרייבט אין סוגריים יצחק, עס קען זיין אז זיי האבן געלעבט נישט אין זעלבן אוהל דערפאר האט אברהם געצונדן און יצחק אויכעט, אדער אפשר האבן זיי ביידע געצונדן אינעם זעלבן אוהל, נישט אריינגיין אין דעם אויכעט לאנגע הערות מיט מיט הערה צו הערה וואס דער רבי גייט אריין וועגן דעם ווי ביידע האבן געצונדן אדער איינער האט געצונדן, אבער וואס זעט מען פון דא? אז אפילו ווען ווען רבקה קומט און זי צינדט נישט קיין ליכט, ס'איז דאך אן איר דא ליכט, זי איז נאך נישט מחויב במצוות, אברהם אבינו איז מקיים כל התורה כולה, צינדט ער דאך די ליכט, פון דעסוועגן האט זיך רבקה נישט באנוגנט מיט דעם מיטן ליכט צינדן פון אברהם אבינו, וואס ער איז געווען א גדול און מחויב במצוות די שייכות צו אז ער איז געווען א גדול און מחויב במצוות די מצוות וואס איז געווען יעמאלט, נאר זי האט אליין געצונדן ליכט כאטש זי איז דעמאלט געווען א קטנה בת ג' שנים. וואס זעט מען פון דעם? דערפון האט מען א קלארע הוראה, בהתאם צו דעם וואס מען האט שוין פיל מאל גערעדט, דער רבי האט אנגעהויבן רעדן צו דעם אין תשרי תשל"ה, און דאס איז א שיחה אין כ' חשוון אין תשל"ה, עס איז שוין ס'הייסט א חודש אריבער פון ווען דער רבי האט גערעדט מיט דעם, דאס איז כ' חשוון און שבת פרשת חיי שרה, טיף אין פרשה, טיף אין חודש חשוון, דערפון האט מען א הוראה, א קלארע הוראה בהתאם צו דעם וואס מען האט שוין פיל מאל גערעדט, אז נישט נאר בנות מצוה, פאר דער חתונה דארפן בענטשן נרות שבת, נישט נאר פון צוועלף יאר אן, נאר אז אויך קליינע מיידלעך אנהייבנדיג פון דריי יאר אלט, וואס זענען נישט וואס זענען נאכנישט מחויב במצוות, אויב זיי זענען שוין שייך צו פארשטיין די באדייטונג פון הדלקת נר שבת, און זיי קענען שוין זאגן די ברכה, דארף מען זיי מחנך זיין אין דער מצוה פון הדלקת נשק, נרות שבת קודש, אויך דאן ווען אין הויז איז דא די מוטער אדער אנדערע וואס צינדט ליכט,

איז ממילא ווי מען זעט עס קלאר פון די פאסירונגען מיט אליעזר'ן וואס האט מדייק געווען אין אירע מעשים, עס איז שוין געווען נישט ווי א קינד פון דריי יאר וואס טוט נארישקייטן און טוט זאכן נישט אלעמאל וואס אויסגעחשבונ'ט און אויסגערעכנט, עס איז געווען אויסגעחשבונ'ט, זיין סימן האט געשטימט, זיין תפילה צום אייבערשטן האט געשטימט אינגאנצן, און דערפאר טאקע האט זיך האט זיך געפאדערט איר דעת דער רבי לייגט צו אין די חצאי ריבוע זייער געשמאק, אז בשעת מ'זאל גיין נעמען צו ברענגען צו יצחק'ן, שטייט קלאר אז מ'האט געדארפט אנקומען צו איר דעת און צו איר הסכמה, דערפאר טאקע האט זיך געפאדערט איר דעת, א דריי יאריגע אלט, איר צושטימונג צום שידוך, און ביז, ווי רש י זאגט פריער, רש י זאגט אין פרק כ ד, פסוק נ ז, אז מ'לערנט דערפון ארויס אז אין משיאין את האשה, אפילו א גדולה אלא מדעתה, אין משיאין את האשה סתם אפילו א גדולה אלא מדעתה. וויבאלד אבער זי איז נאך פארט געווען נישט מער ווי דריי יאר אלט, אסאך צייט פאר בת מצוה, האט זי דאך האט זי דאך על פי דין תורה געהאט נאך דעם דין פון א קטנה, און פון דעסטוועגן האט זי עס געטאן, דערפאר קען מען זיך אפלערנען אז זיין תיכף אז ס'איז טאקע א חילוק אין די אין דעם דעת און אין די אלע זאכן, ס'האט נישט צוטאן זי איז געווען, זי איז געווען, על פי תורה איז זי געווען פאר בת מצוה, זי איז געווען א קינד פון דריי יאר אלט און זי האט געצונדן ליכט, דארף מען זיך אפלערנען פון דעם אז מען זאל עס טון. האבן מיר א דבר פלא וואס מען לערנט ארויס דער ענין וואס רבקה האט געגאין און זי האט אנגעצונדן נשק אפילו עס איז געווען דארטן אין שטוב דער ענין פון נשק איז נרות שבת קודש א ראשי תיבות אות ז' נישט גענוג, זאגט דער רבי ס'איז נאך דא נאך אן ענין נפלא, א צווייטער ענין נפלא וואס מען זעט אין דעם אלץ אין פנימיות הענינים ווי דער רבי האט געזאגט אין אות ו' האט ער געזאגט פון ענינים מופלאים אין פירוש רשי איז אות ז' זאגט דער רבי נאך אן ענין נפלא ווי געזאגט האט דאך געוויס אברהם אבינו אליין געצונדן ליכט יעדער ערב שבת אזוי האט מען גערעדט פריערט און די תורה איז מעיד אז ער איז געווען בא בימים והשם ברך את אברהם בכל שטייט שוין אין אונזער פרשה וואס דאס מיינט דאך זיכער אויך אדער וכל שכן אין רוחניות השם ברך את אברהם בכל אין רוחניות, און פון דעסטוועגן איז אין זיין ווי אין יצחק'ס הדלקה נישט געווען דער ענין נפלא פון נר דלוק מערב שבת לערב שבת. פשוט געוואלדיג! אברהם אבינו איז שוין געווען בא בימים, ער איז שוין געווען ברך ברך את אברהם בכל, דער אייבערשטער האט אים געבענטשט מיט אלץ בגשמיות און זיכער נאך מער אין רוחניות, פון דעסטוועגן נישט אברהם'ס און נישט יצחק'ס האט געברענט מערב שבת לערב שבת, ווי דאס איז געווען ביים ליכט-צינדן פון שרה, און דערנאך ביי רבקה ווען זי האט אנגעהויבן צינדן ליכט צו דריי יאר, געוואלדיג, זיכער אז זיי האבן ביידע געצונדן ליכט, און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה באריכות אז אז ס'איז זיכער אז ביי אברהם און יצחק האט עס נישט געברענט מערב שבת לערב שבת, ווען ברענט עס מערב שבת לערב שבת? דווקא ביי א מיידעלע פון דריי יאר ביי שרה, און דערנאך ביי די מיידעלע פון דריי יאר וואס איז געקומען חתונה מיט יצחק'ן האט עס שוין געברענט מערב שבת לערב שבת, הערט ווערטער וואס דער רבי זאגט דא, און דא זעט מען דעם געוואלדיגן כח

וואס די נרות וואס שרה און רבקה האבן געצונדן האט זייער ליכטיגקייט געפועלט און באלויכטן אפענערהייט האט באלויכטן אפענערהייט די גשמיות פון שטוב, ס'איז געווען ליכט א גאנצע וואך, וויבאלד דער גשמיות'דיגער נר האט בדרך נס געברענט מערב שבת לערב שבת, אבער בפנימיות הענינים ווען א איד זאל קוקן מיט פנימיות מיט א טיפערן קוק איז דאס אזוי ביי יעדערער וואס בענטשט ליכט היינטיגע צייטן, הגם אז בעיני בשר זעט מען דאס נישט, ווארום וויבאלד אז מעשה אבות איז א סימן און א נתינת כח לבנים, מעשה אבות ואימהות איז דאך א סימן און נתינת כח פאר בנים ובנות, האט יעדערער וואס איז א בת שרה רבקה דעם כח אז די מצוה ליכטיגקייט פון איר שבת ליכט זאל פועל זיין אויף דער גאנצער וואך, ס'איז א זאך וואס מען זעט עס נישט בעיני בשר, אבער די ליכט וואס די מיידעלע צינדט אן, אט די ליכט ברוחניות א גאנצע וואך איז דאס דא. דאס איז דער צווייטער פלא וואס דער רבי ברענגט אראפ, ערשטנס אז רבקה האט געצונדן ליכט, צווייטע זאך איז אז די ליכט וואס די מיידעלע האט געצונדן, צווייטער פלא איז וואס מען לערנט ארויס פונעם ענינים נפלאים, אז די ליכט וואס זי האט געצונדן האט געברענט מערב שבת לערב שבת, און נישט ביי אברהמ'ן און נישט ביי יצחק'ן. אין אות ח' וועט דער רבי ברענגען נאך א דריטן פלא וואס מען זעט אין דעם ענין, געוואלדיג, פלא שלישי, א דריטן פלא, נאך אן ענין נפלא, דווקא ביי הדלקת נרות פון קטנות, בשעת חז"ל זענען מפליא דעם ענין פון הבל פון לימוד התורה אז אויף דעם האלט זיך די וועלט, יא. די גמרא זאגט אין שבת אז די וועלט שטייט אויף הבל פון לימוד התורה פון תינוקות של בית רבן, זאגן זיי גלייך דערביי אז דאס איז הבל שאין בו חטא, פון תינוקות של בית רבן דווקא, דווקא תינוקות של בית רבן אויף זיי האלט זיך די וועלט, פארוואס ווייל ס'איז א הבל שאין בו חטא, דערפון איז פארשטאנדיג בנוגע דער מעלה פון דער הדלקה ועשיית היד שאין בו חטא דווקא, קומט צו זייער געשמאק, מען זעט אז די מיידעלע נעמט, און נישט נאר וואס וואס מען זאגט אז ס'איז הבל שאין בו חטא, לערנען זיי תורה מיט דעם האלט זיך די וועלט, נאר מיט דעם וואס זי נעמט די האנט און זי צינדט אן די ליכט מיט א ברכה ברענגט דאס דעם ענין אויכעט. על פי זה איז אבער צריך עיון זאגט דער רבי לכאורה, ווי קען מען נאר זאגן, מ'דארף דאך האבן א, מ'דארף עס פארשטיין, צריך עיון, די אויבנדערמאנטע מעלה איז דאך ביי אלע מצוות ועניינים וואס קטנים וקטנות טוען מצד חינוך, אלע זאכן וואס זיי טוען מצד חינוך האט געדארפט שטיין אז אז בזכות פון קינדער וואס זיי טוען איז הבל שאין בו חטא און דאס איז מקיים די וועלט, לכאורה שטייט דאך נישט אין קיין ארט שטייט דאך נאר ביי דעם ענין פון תורה, די לשון איז דארטן ווי שטייט די לשון אז הבל פון לימוד התורה אויף דעם האלט זיך די וועלט. איז לכאורה ולא אישתמיט בספרים מבאר זיין בזה דעם חילוק אז דווקא ביי תורה אדער ביי נרות שבת קודש אויכעט און נישט ביי אלע אנדערע זאכן שטייט נישט אין קיין ארט אז אין קיינע פון די ספרים איז נישטא וואס זאל זיך אפגעבן מיט דעם דער רבי וועט מסביר זיין אין אות ט' פארוואס דאס איז יא ביי נרות אזוי דער טעם וואס דווקא די נרות פון שרה און רבקה און אזוי אויך די נרות פון אלע זייערע טעכטער אלע אידישע פרויען און מיידלעך אין אלע צייטן האט געברענט מערב שבת לערב שבת און נישט די נרות פון אברהם און בני ישראל בכלל, איז פארשטאנדיג פון דעם מאמר חז"ל, ס'וועט ווערן פארשטאנדיג, די גמרא זאגט אין יבמות, לויט דעם ס'וועט ווערן פארשטאנדיג, פארוואס מען קען זאגן אז ביי נרות שבת קודש איז דאס אויכעט דעם ענין, אזוי ווי ביי דעם ענין וואס שטייט ביי לימוד התורה, שטייט דער ענין פון דווקא תינוקות של בית רבן, ווייל ס'איז הבל שאין בו חטא, זאגט דער רבי קען מען ארויסלערנען אויכעט אז דווקא ביי הדלקת נרות פון קטנות איז דא דער זעלבער ענין אויכעט, געוואלדיג, ווי זעט מען עס? די גמרא זאגט אין יבמות אז דער ענין פון דעם פון דעם מאן באשטייט אין דעם וואס ער איז מביא חיטין, די גמרא דערציילט דארטן וואס וואס איז דער תפקיד פון א פון א מאן אין א שטוב, פון א טאטן אין א שטוב, וואס איז זיין תפקיד? זיין תפקיד איז אז ער ברענגט חיטין, ער ברענגט אריין ווייץ אין שטוב, אין דעם וואס ער איז מביא חיטין, נאר אין ברענגען זיי אין שטוב אריין, דאס איז דער תפקיד פונעם טאטן, ער דארף זיי ברענגען, ער דארף ארבעטן, מאכן געלט און גיין עס קויפן און ברענגען אין שטוב אריין, און די ארבעט. פון דער פרוי פון עזר כנגדו איז צו פארוואנדלען אט די חיטים אין א מאכל הראוי לאדם, זי נעמט די חיטים וואס ער האט געברענגט אהיים, און מען דארף עס דערנאכדעם צומאלן, מען דארף עס דערנאכדעם מאכן טייג, מען דארף דערנאכדעם באקן, יעמאלט קען מען עס מאכן א מאכל הראוי לאדם. זעט מען דעם ענין ווי די גמרא דערציילט וואס די חילוק פון א מאן ביז א ווייב אין דעם ענין פון חיטין. אין רוחניות הענינים וועט עס דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק, דאס הייסט דער אויבערשטער האט איינגעשטעלט די טבע פון וועלט אין אן אופן אז איש דרכו לכבוש, די גמרא זאגט דארטן אויכעט אז א מענטש איז זיין וועג צו איינעמען, דרכו לכבוש, צו דעראבערן זאכן פון דעם דרויסנדיגער וועלט און זיי אריינברענגען אין זיין הויז, ער דארף נעמען זאכן פון די דרויסנדיגע וועלט, ער דארף עס קויפן, ער דארף עס קריגן און אריינברענגען אין שטוב, דאקעגן די פרוי איז אדרבה, דוד המלך זאגט אין תהלים, כל כבודה בת מלך, פנימה, זי דארף זיין אין שטוב, און דעריבער אלס די עקרת הבית איז איר אויפגאבע פנימה אינעווייניג, אין הויז, צו מתקן זיין און איבערמאכן אט די אריינגעבראכטע זאכן זיי זאלן זיין ראוי לאדם, ביז אין פנימיות הענינים ביז צו ראוי כביכול לאדם העליון, צו האבן דעם כח אז זיי זאלן עס ברענגען אויף אזא סארט אופן צו זיין לאדם העליון, וואס דאס ווייזט אויף א מורא'דיגע הויכע דרגה, און דעריבער בשעת אברהם האט געבענטשט ליכט וויבאלד ס'איז נישט זיין תפקיד צו פארנעמען זיך מיט צרכי הבית, האט דאס נישט געדארפט ווירקן ברענגען א נס צו באלייכטן די הויז אין גשמיות'דיגן זין מער ווי על פי טבע ניט דאס איז זיין עבודה. די עבודה פון אברהם אבינו און פון א מאן איז נישט אין שטוב, אין שטוב, די ווייב ווען זי צינדט אן ליכט, ווען שרה און רבקה און היינט אלע אלע פרויען און אלע מיידלעך אפילו פון דריי יארן אלט ווען זיי צינדן ליכט, דאס איז דאך זייער תפקיד, כל כבודה בת מלך פנימה, די גמרא זאגט אז דער מאן איז ברענגט זאכן פון דרויסן און די ווייב מאכט דאס פון דעם א ענין, דא איז אויך די זעלבע זאך ביי דעם ענין פון נרות, דווקא בנות שרה ורבקה, און נאך זיי, אלע בנות שרה ורבקה כו', אלע אידישע טעכטער, וואס דער אויבערשטער האט זיי געגעבן דעם תפקיד און די שליחות צו עוסק זיין אין די צרכי הבית, און אויפצוטון, אויך אין די גשמיות'דיגע עניינים פון שטוב האבן זיי די שליחות און דעם כח צו באווירקן און באלייכטן מיט זייערע נרות די גאנצע שטוב און במשך פון דער גאנצער צייט אז אין משך פון אלע וואכן טעג זעט מען אז דאס איז א שטוב וואס בת שרה ורבקה האט אין איר אנגעצונדן א נר שבת. קען זיין אין די שטוב אז די שטוב פירט זיך אינגאנצן אנדערש, די שטוב איז אנדערש, הגם אז בגשמיות איז די ליכט ברענט נישט מערב שבת לערב שבת. האט מען געזען דא האט דער רבי האט אראפגעברענגט דעם ענין פון די דריי דברי פלאות וואס מען לערנט ארויס פון רש י, ערשטנס אז ס'שייך אפילו צו די חתונה און צו קטנות ווי מען זעט אז רבקה האט געצונדן ליכט אפילו אברהם אבינו האט געצונדן אין אים, דערנאך זעט מען די מעלה פון נר פון די אישה לגבי די מאן אז ס'ברענט מערב שבת לערב שבת און נישט ביי אברהם און נישט ביי יצחק, דער דריטער פלא איז אז מען זעט די מעלה דווקא ביי דעם ענין פון קטנות, דארטן זעט מען ארויס ווי די גמרא ברענגט, אז א קטנה איז א ענין פון הבל שאין בו חטא, אזוי איז דא אויכעט די זעלבע זאך, און דאך מ'ברענגט די ראיה פון די גמרא וואס מביא חיטין און די ווייב אין שטוב זי דארף עס מאכן. אות י'. על פי הנל וועט מען אויך פארשטיין דעם סדר פון די דריי זאכן אין פירוש רש י בפנימיות העניינים. לויט ווי מ'האט געלערנט ביז יעצט וועט מען אויכעט מסביר זיין על פי פנימיות פארוואס רש י גייט לויט דעם סדר, ווי גערעדט פריערט אז בפשטות איז דאך געווען זייער שווער פארוואס רש י גייט לויטן פארקערטן סדר, מפרשים, דער רבי ברענגט אראפ דער חזקוני און דער גור אריה און באר מים חיים, זאגן אז די דריי עניינים וואס רש י ברענגט, נר דלוק מערב שבת לערב שבת, און ברכה מצויה בעיסה, און וענן קשור על האוהל, אזוי איז דאך דער סדר ווי רש י ברענגט עס אראפ, זענען קעגן די דריי מצוות וואס זענען אנגעזאגט געווארן במיוחד צו אידישע טעכטער, ברענגט שוין אראפ דער חזקוני מיט דעם גור אריה מיט דער אבן עזרא מיטן באר מים חיים, ברענגען אראפ דאס איז די איידיע פון די דריי זאכן וואס רש י ברענגט אראפ, וואס איז דאס? חלה? רעדט נאך וועגן די ענין פון פון ברכה מצויה בעיסה. נידה וואס דאס איז טהרת המשפחה, און הדלקת הנר. דער רבי איז מסביר, דורך אפהיטן די מצוה פון הדלקת הנר, איז נר דלוק מערב שבת לערב שבת. די זהירות אין מצוות חלה, פועל'ט עס זאל זיין א ברכה מצויה בעיסה. און דורך דער זהירות אין מצוות נידה, איז מען זוכה צו ענן קשור על האוהל, וואס איז דאס טהרה ברענגט דעם ענן השכינה. סאו די מפרשים זענען מסביר אז די דריי זאכן וואס רש י רעכנט אויס וואס איז געווען ביי איר, אז ס'געווען נר דלוק און ס'געווען ברכה מצויה און ענן קשור, האט צוטון מיט די דריי מצוות וואס איז דווקא געגעבן געווארן צו פרויען. אלעמאל ברענגט זיך אראפ אויכעט דער ענין פון די נאמען פון חנה האט אין זיך די אלע דריי זאכן, חלה, נידה און הדלקת הנר האבן די אלע דריי זאכן. דורך דעם ענין פון נר דלוק מערב שבת, מערב, דורך דעם וואס מ'היט אפ די מצוה פון הדלקת הנר, ווערט דאס דלוק מערב שבת לערב שבת, מען זעט דאס נישט בגשמיות אבער ברוחניות איז דאס דא, מען זעט אז די שטוב איז א אנדער שטוב, די זהירות אין מצות חלה פועלט דעם ענין פון ברכה מצויה בעיסה די צווייטע זאך וואס רשי ברענגט, און די דריטע זאך דורך זהירות אין מצוות נידה איז מען זוכה צו ענן קשור על האוהל, און בהתאם צום סדר הזמן פון די דריי מצוות, יעצט וועט מען פארשטיין ס'שטימט אויכעט אין פנימיות העניינים מיט דעם סדר ווי ס'גייט ביי די פרויען אט די דריי מצוות. בהתאם צום סדר הזמן פון די דריי מצוות האט רש י אויסגעשטעלט דעם סדר פון דריי זאכן וואס זענען אפהענגיג פון דריי מצוות, געוואלדיג געשמאק ווי ס'שטימט אלץ אפילו אין אין פנימיות הענינים. באלד ווי די מיידעלע קומט צום גיל החינוך הויבט זי אן אפהיטן די מצוה פון הדלקת נר, ווערט נר דלוק מערב שבת לערב שבת, רש י ברענגט דאס די ערשטע זאך, שפעטער ווען זי ווערט עלטער און זי הויבט אן צו העלפן אין שטוב זי אין שטוב ארבעט, הייבט אן צו העלפן אין שטוב ארבעט, איז זי אויך עוסקת בעיסה, ווערט דער ענין פון ברכה מצויה בעיסה, און נאך שפעטער בעת זי האט חתונה איז זי דעמאלט מקיים די מצוות נידה וואס דאס איז טהרת המשפחה, דעמאלט ווערט דער ענין פון ענן קשור על האוהל, איז געשמאק אפילו על פי פנימיות הענינים פארוואס רש י גייט לויט דעם סדר וואס ער ברענגט פארקערט, לכאורה האהלה ווייזט דאך אויף דעם ענין פונעם ענן, שרה ווייזט אויף דעם ענין פון עיסה, פון ברכה מצויה בעיסה, און אמו, ווייזט אויף דעם ענין וואס די מאמע צינדט ליכט אז ס'ווייזט אויף דעם ענין פון ליכט, רש י ברענגט עס פארקערט אפילו על פי פנימיות הענינים איז דאס זייער פארשטאנדיג. וענן קשור על האוהל. יעצט האט מען צוגעלייגט דא צום סוף נאך צוויי קטעים אין די שיחה, ווער ס'האט דעם ליקוטי שיחות קען זען אז ס'ארויסגעקומען מיט זייער גרויסע ווערטער וואס איז נישט רגיל אינגאנצן אין ליקוטי שיחות, און אויכעט מיט אונטערגעשטראכענע זייער טונקעלע אותיות, ס'הייסט אויף ענגליש bold, גרויסע זייער אונטערגעשטראכן, דער ענין וואס דער רבי וויל ארויסברענגען פון דעם, דעם ענין פון נרות שבת קודש אפילו ביי מיידלעך פון דריי יאר אלט. פון דעם אלעם איז פארשטאנדיק דער גודל הזכות וואס איז דא אין דער השתדלות אז יעדער אידישע מיידעלע ווי נאר זי איז הגיעה לחינוך זאל צינדן ליכט בכל ערב שבת קודש וערב יום טוב. און צו לויט דעם וואס מ'זעט די גרויסקייט און די מעלה פון דעם ענין, איז פארשטאנדיג אז מ'דארף מאכן א מורא'דיגע השתדלות אז יעדער אידישע מיידעלע זאל צינדן ליכט. וואס וועט ווערן דורך דעם צינדן ליכט, חוץ פון דעם וואס איז מערב שבת לערב שבת מיט אלס וואס מ'האט גערעדט פריער, און דורך הדלקת נר שבת וועט מען זוכה זיין, ווי ער זאגט אין ילקוט שמעוני, די ילקוט שמעוני זאגט, אם שמרתם נרות של שבת, אני מראה לכם נרות של ציון, איז מען זוכה צו די נרות ציון וואס דער אויבישטער וועט ווייזן